האלט מען דא אויף דף לד עמוד א', אזוי ווי ס'איז דא א עזות דקדושה, איז אויך דא עזות דסטרא אחרא. וזהו פירוש המשנה, דאס איז די פשט פון די משנה, יהודה בן תימא אומר יהודה בן תימא זאגט, הוי עז כנמר. אז מען דארף זיין שטארק אזוי ווי א לעמפערט וכו' שטייט ווייטער נמצא קומט אויס שמזהר ער ווארענט אן אן עזות דקדושה אז מען דארף האבן עזות דקדושה שצריך האדם וואס א מענטש דארף שיהיה עז כנמר ער זאל זיין שטארק ווי א לעמפערט כנגד כל הקמים כנגדו אלע וואס שטייען אויף קעגן אים למנוע אותו אים צוריק צו האלטן חס ושלום מעבודתו פון זיין עבודה. ותיכף ומיד, גלייך אויפן פלאץ מבאר שם, איז ער דארטן מבאר גודל הפגם די גרויסקייט פון די פגם והאיסור די איסור של עזות פנים דסטרא אחרא פון עזות פנים פון די סטרא אחרא כמו שכתוב שם אזוי ווי ער שרייבט דארטן הוא היה אומר ער האט געזאגט די זעלבע רבי יהודה בן תימא האט געזאגט עז פנים לגיהנום, איינער וואס האט עזות פנים גייט אריין אין גיהנום, סאו זעט מען פון דא א מעלה פון עזות פנים, עזות דקדושה און ס'איז דא עזות פנים וואס גייט אריין סטרעיט אין גיהנום, אם כן אפשר לטעות קען מען זיך טועה זיין חס ושלום און קען מען זיך טועה זיין חס ושלום כי בהכרח צריכים עזות בשביל הקדושה, דאס איז זיכער מען דארף האבן עזות וועגן קדושה כנ"ל, כי אי אפשר להתקרב אל הקדושה באמת, מען קען נישט אנקומען צו די קדושה באמת וואס די צדיקים העלפן מיך, כי אם על ידי עזות כנ"ל, נאר ווען ס'דא עזות, אזוי ווי אויבן געשמועסט, כמו שאמר הוא עצמו, אזוי ווי ער אליינס זאגט, הוי עז כנמר. מען דארף זיין שטארק ווי א לעמפערט מצד אחר פון די אנדערע זייט העזות רע מאוד עזות איז זייער שלעכט היינו מי שהוא עזות פנים ווער ס'איז עזות פנים שלא בשביל הקדושה נישט וועגן הייליגע זאכן ומכל שכן כשהוא עזות פנים כנגד הקדושה ווען ער איז עזות פנים אקעגן הייליגע זאכן שמעיז פנים וואס ער איז מעיז פנים נגד יראי השם אקעגן מענטשן וואס זענען יראי שמים וכיוצא און דאס גלייכן שזה עזות רע מאוד די עזות איז זייער שלעכט כי עז פנים לגיהנם, אזא עזות פנים גייט אריין גלייך אין גיהנם אריין. אם כן אויב אזוי נפל פיתא בבירא, איז אריינגעפאלן די שטיקל ברויט, איז אריינגעפאלן אין גריב אריין, כי אין אנו יודעים איך להתנהג, זיי ווייסן נישט אויס, האסט מיר געגעבן א גוטע עצה, איך דארף האבן עזות, אבער עזות קען זיין זייער א שלעכטע זאך, על זה ביקש התנא, אויף דעם בעט דער תנא, יהי רצון זיין די וויל פון אייבערשטן שתבנה עירך במהרה בימינו, זאל אויפגעבויט ווערן א שטאט במהרה בימינו. שלכאורה, לכאורה, היא פליאה, דאס איז א וואונדערליכע זאך, וכל אדם משתומם על זה, יעדער מענטש וואונדערט זיך אויף דעם, ס'איז א וועלטס קשיא, מה הסמיכות, וואס איז די נאנטקייט, מה הסמיכות יש, וואס איז די נאנטקייט איז דא, לתפילה הזאת, צו דער דאזיגע תפילה, להקודם צו דעם וואס איז געשטאנען פריער. וגם, אין דרך המשנה להתפלל תפילה, די משנה דאוונט נישט קיין תפילות, און בקשה,

שעל ידה אז דורך דעם נבנה ירושלים קריה נאמנה זאל געבויט ווערן ירושלים די באגלייבטע שטאט היינו שזוכין לאמונה אז מ'איז זוכה צו אמונה על ידי עזות דורך די עזות כמובא לעיל אזוי ווי ס'ווערט געברענגט אויבן שאי אפשר להתקרב לצדיקים אמיתיים מען קען זיך נישט מקרב מען קען נישט נתקרב ווערן צו אמת'ע צדיקים שהם בחינת כלליות שבעת הרועים וואס זענען די בחינת כלליות'דיגע בחינה פון אלע זיבן רועים, שהם כלליות הקדושה וואס דאס איז די כלליות פון די קדושה, שעיקר האמונה נמשך על ידם, די עיקר אמונה היינטיגע צייטן ווערט נמשך דורך זיי, איז כי אם על ידי עזות, קען מען נאר דורך דורך עזות, וזה, און דאס איז די תפילה, יהי רצון ס'זאל זיין די ווילן פונעם אייבערשטן, שתבנה עירך במהרה בימינו, ס'זאל אפגעבויט ווערן דיין שטאט במהרה בימינו, היינו שיהי' עזות עזות דקדושה, עס זאל זיין עזות דקדושה, שממנו נבנה ירושלים קריה נאמנה, וואס דען ווערט געבויט ירושלים וואס איז די שטאט פון אמונה, אזוי ווערט געבויט אמונה. אך לבוא לזה, אנצוקומען צו די עזות דקדושה, וואס דאס איז די בחינה פון ירושלים, היא על ידי ותן חלקנו בתורתך, דורך ותן חלקנו בתורתך, על ידי שמשיגים מען טוט משיג זיין בחינת נעשה ונשמע, די בחינה פון נעשה און נשמע, ועושים, וואס מען מאכט מהנשמע, פון די נשמע מאכט מען א נייע נעשה, מתורת השם, פון די תורת השם מאכט מען תורתו, זיין תורה. דאס א זאך וואס איז געווען העכער מיין השגה איז געווען תורת השם, ווערט עס תורתו, איך בין עס משיג, דהיינו שזוכה להשיג, ער איז זוכה משיג זיין די תורת השם, די תורת השם כנ"ל, אזוי ווי אויבן געשמועסט. וזה ותן חלקנו בתורתך, שיהי' חלקנו, אונזער חלק, שיהי' חלק שלנו בתורה, היינו בחינת תורתו, ס'זאל זיין תורה, ס'זאל זיין, ס'איז א אייגענע תורה,

גייט עס ארויס פון די געבארגטע נאמען באלאנגט, ס'ווערט טאקע די תורת השם, און דארטן איז די בחינת אין וואס מ'קען נישט משיג זיין, און דארטן איז תורת השם, ממילא וויל דארטן ווען איך אנקומען, בחינת נשמע, שעל ידי זוכה, שעל ידי זה זוכין לשמחה, אזוי איז מען זוכה צו שמחה, אז מ'קערט נישט, מ'קערט נישט וועגן זיך, דייקא נישט זיך, דייקא אסאך קומען מתפלל זיין פאר א צווייטן מער ווי פאר מיר, ועל ידי זה זוכין לעזות דקדושה אזוי איז מען זוכה צו עזות דקדושה עס אינטערעסירט מיך נישט גארנישט נאר דו אייבערשטער אליין כנ"ל בחינת חדות השם די פרייד פונעם אייבערשטן היא מעוזכם דאס איז ענקער שטארקייט דאס איז ענקער עזות די שמחה פונעם אייבערשטן דאס ברענגט ארויס די עזות און אזוי קומט מען אן צו די עכטע עזות פנים דקדושה וזה דאס מיינט בושת פנים לגן עדן איינער וואס האט בושת פנים גייט א וואס הייסט? כי באמת זה עזות דקדושה נמשך מבושת. די עזות פנים פון די קדושה קומט נישט פון א פלאץ פון א איגו איך בין עפעס, ס'קומט ארויס פון א אין, א איך בין גארנישט, ס'קומט ארויס ווי מער בושה איך האב אז איך בין גארנישט, פון דארטן שפראצט ארויס א עכטע שיינע הערליכע הערליכע עזות.

אזוי ווי שטייט ווי מ'האט געשמועסט שטייט גילו ברעדה יא זה בחינת נשמה בחינת תפילה כנ"ל דאס די נשמה בחינת תפילה איך בעט דעם אייבערשטן איך וויל אנקומען צו די פלאץ וואס איך האב געלערנט יעצט יראה היא בושת יראה איז בושת דאס מיינט מען הייבט אן צו קוקן פון דעם אייבערשטן בגין דאיהו רב בגין דאיהו רב ושליט די אייבערשטער איז גרויס און געוועלטיגט אויף אלעס ווייל דאס מאכט מיך א ירא, נמצא, קומט אויס, שזה עזות דקדושה, די עזות דקדושה קומט פון אזא הייליגע פלאץ, נמשך מבושת, דאס קומט פון בושת, וזה בושת פנים לגן עדן, א בושת פנים קומט אן צום גן עדן, כי עזות הזאת, די עזות דקדושה וואס קומט פון קדושה, שבחינת בושת, דאס איז בחינה פון בושה, און בחינת עדן, דאס איז בחינה פון עדן, בחינת עדן עילאה. און די עדן עילאה האט מען בכלל נישט קיין אהנונג וואס ס'טוט זיך דארטן. סאו במילא ווען א מענטש ווערט פארלוירן פון א אין סוף, ער קריגט בושה פון אין סוף, דאס איז די ריכטיגע, דאס איז די ריכטיגע עזות, שהיא בחינת נשמה, בחינת יראה, בחינת תפילה, ער בעט. ולבוא לעזות הזאת, און צו צוקומען צו די עזות התפלל, האט ער געדאוונט יהי רצון שתבנה עירך וכנ"ל, ס'זאל אויפגעבויט ווערן די שטאט די שטאט אזוי ווי אויבנגעשמועסט. כדי צוצולייגן נאך א געשמאקע זאך, ער ברענגט דא ארויס אז אויב די עזות קומט פון אין, קומט אויס א גאנצע צייט בעט איך דעם אייבערשטן אז די עזות זאל זיין געלונגען. און מיט דעם בעט איך יהי רצון, איך בעט די יהי רצון שתבנה, דעמאלט זאל איך קענען זוכה זיין צו די ריכטיגע, די ריכטיגע עזות, און ממילא ווען א מענטש בעט איך זאל זוכה זיין, איז שוין אטאמאטיש די עזות א הייליגע עזות. מה שאין כן ווען עזות קומט פון מיין גאנצע איגו, איך פארשטיי איך דארף יעצט זיין א עזות פנים, איז גרויסע צרות. יעצט אות י"ג, זה פירוש. און פאר מען גייט ווייטער, וויל איך פארציילן די מעשה, וואס די מעשה איז געווען. ס'דא א מעשה אין בבא קמא דף נ"ט עמוד ב'. אז אלעזר זעירא איז געווען אנגעטוהן מיט שווארצע שיך, אזוי פירן זיך אויף אבלים, זיי גייען אנגעטוהן מיט שווארצע שיך, און ער איז געשטאנען אין די גאס פון נהרדעא, און זיי האבן באגעגנט די מענטשן פון די ראשי גליות, די וואס זענען מקור, אזוי ווערט עס אנגערופן נאר. די ריש גלותא'ס, און זיי האבן געוועלטיגט אויף די אידן אין בבל, זיי האט מען געגעבן די כח צו געוועלטיגן אויף די אידן אפילו נאך די חורבן, און זיי האבן געזען די אלעזר זעירא מיט דעם די שווארצע שיך, האבן זיי אים געפרעגט וואס ביסטו אנגעטון מיט די שיך מיט די שווארצע שיך, האט ער זיך אנגערופן ווייל איך טרויער אויף ירושלים.

האבן זיי אים געזאגט, ווי אזוי וועט מען וויסן די זאך צו ביסט חשוב אדער נישט? האט ער געזאגט פאר זיי, איך גיב ענק אן אפשען, אדער פרעגטס מיך עפעס, אדער איך וועל פרעגן פון ענק עפעס. האבן זיי געזאגט, דו פרעג פון אונז. האט ער געפרעגט אזוי, איינער וואס האט געשניטן א בוים פון א תמר, א טייטל, יא, וואס איז נאך, די פירות איז נאכנישט געצייטיגט,

אמרו ליה זאגט צו אים מאי עבדת? וואס וואס האסטו געטון? אמר האט ער געזאגט קא מתאבל אירושלים איך טרויער אויף ירושלים אה כי הוי מתאבל ווייל ער געטרויערט על ירושלים קריה נאמנה היינו על קלקול אמונה דער אליעזר זעירא האט א גאנצע צייט געדאווענט אויף פארוואס איז נישטא קיין אמונה על כן

ונעשה מחותם ס'ווערט פון חותם דם נדת אזוי האט דער רבי געזאגט אז די חותם איז קאליע געווארן איז דא די חלק הטומאה וזה מסאני אוכמי שווארצע שיך שנתקלקל הרגלים און ס'נתקלקל געווארן די רגלים ונעשה נדת געווארן א בחינה פון נדה און וואס עפעס שווארץ כי האי שחור דאס שווארץ אדום הוא איז רויט די גמרא זאגט ווען א פרוי זעהט שווארצע בלוט איז עס אויך דם נדה ווייל ס'איז עכט די שווארצקייט איז בעצם רויט, יא, במילא איז ער געגאנגען דווקא ווייזן שווארץ, ווייל שווארץ איז א רמז אויף די בלוט, אויפן בלוט פון א נדה. וזה נעשה על ידי קלקול אמונה, דאס איז געווארן דורך דעם וואס איז נתקלקל געווארן די אמונה, כי עיקר היא אמונה, ווייל עיקר היא אמונה כמבואר למעלה אזוי ווי געשמועסט אויבן, ווייל די רבי שמועסט אפילו די צווייטע חותם, אויב ס'איז נישט דא קיין אמונה, איז דא דעמאלטס מאכט עס קאליע די צווייטע, און ס'ווערט אויך קאליע די ערשטע אויך, שעל ידי קלקול אמונה, דורך די קלקול אמונה שהיא בחינת חותם הידים די צווייטע חותם נתקלקל ממילא חותם דרגלין די ערשטע חותם ווערט דאך אויך קאליע כי עיקר היא אמונה אלעס איז אמונה סא אמרי ליה האבן זיי געזאגט פאר אים מי חשיב את לאתאבולי ביסטו עפעס חשוב צו צו טרויערן היינו שחשדו שיש לו גדלות אז ער האט גדלות אז ער האט גדלות איז ער לאמיר עס אויסרעדן לפי קומט אויס זיין עזות קומט נישט פון קיין ריכטיגע פלאץ. אז עס קומט נישט פון קיין ריכטיגע פלאץ קענסטו נישט זוכן אויף די אמונה פון די צדיקים. ביסט א עזות פון די סטרא אחרא. און זיי האבן חושד געווען אז זיין זיין זיין גאנצע וועלן האבן אמונה קומט פון א גדלות'דיגע פלאץ. על כן אמרו על ידך נתקלקלו הרגלים ווען דו האסט קאליע געמאכט די רגל דו האסט מאכן ווען מען זאל נישט קענען קומען די אמונה פון די צדיקים. בבחינת אל תבואני רגל גאווה. מען בעט אל תבואני רגל גאווה ווייל מיט גאווה וואס וואס פארלירט, וואס וואס מאכט אז מען זאל פארלירן די אמונה, ווייל דו האסט נישט די עזות דקדושה, ממילא ווערט קאליע אויך די רג די די רגל נחת, כי על ידי גדלות נתקלקל הרגל נתקלקל די רגל בבחינת כל המתגאה כאילו דוחק רגלי השכינה, דא קומט אריין די רגל השכינה בתוך, דער רבי לייגט אריין רגל, על כן כיוון וויבאלד שחשדוהו בגדלות זיי האבן חושד בגדלות, חבשוהו מען האט אים איינגעשפארט, כי עונש הגדלות איז תפיסה, די עונש פון גדלות איז תפיסה, כמו שאמרו רבותינו זכרונם לברכה אזוי ווי די רבי זאגן, חזל זאגן ואם הגיס דעתו, א מענטש וואס איז הגיס דעתו דאס מיינט ער איז א בעל גאווה, הקדוש ברוך הוא משפילו מאכט אים די אייבערשטער נידעריג, שנאמר שטייט אין פסוק, ואם אסורים בזיקים. און אויב און און און די עונש אויב איינער האלט זיך גרויס וועט ער אנקומען מען וועט אים איינשפארן מיט מיט מיט מיט טשעינס נעמט זיך מיט עונש עונש גדלות איז תפיסה די עונש פון גדלות איז תפיסה אקעי וועגן דעם חבשוהו האט מען אים איינגעשפארט אמר להו האט ער געוואלט ווייזן אז ער איז א תלמיד חכם און ער ער ער קלאגט אויף ירושלים מיט די ריכטיגע וועג או בעו בעו מינאי או או איבעי מינייכו אדער כ'על פרעגן א שאלה פון ענק יא, עטץ וועטס מיך פרעגן אדער איך וועל פרעגן פון ענק? כי זה הי' נסיון אם יש לי גדלות. און מ'עט זען צו איך האב גדלות. אז תראו שלא אוכל להשיב לכם. ווייל ער האט געזאגט אויב איך האב גדלות וועל איך ענק נישט קענען ענטפערן. פארוואס? כי כל המתגאה חכמתו מסתלקת ממנו. נאך א ראיה וויאזוי ווייס איך אז א מענטש האט עכט

יא, ווייל דורך דעם וואס ס'איז דא א פגם אין עזות קען מען קומען צו די קלקול האמונה, און ער קען אנקומען צו כפירה, וזה תמרי בחינת ההימיר גוי אלהים, יא, ס'איז דא א פסוק אז זיי האבן פארטוישט, די פאלק האט פארטוישט א גאט און מיין פאלק, ועמי המיר כבודו, מיין פאלק האט אויפגעטוישט מיין כבוד. סאו קומט אויס דאס ווייזט אז אטאמאטיש ווען א מענטש האט נישט קיין אמונה, קומט אריין אמונות כוזביות. סאו פון די, פון ס'האט זיך אנגעהויבן פון די עזות. ווייל ס'איז דא עזות, די נישט גוטע עזות, איז דאך נישט דא קיין אמונה. אז ס'איז נישט דא קיין אמונה, טוישט זיך עס אויף פון אמונה צו כפירה. והשיבו האבן זיי אים געענטפערט, ישלם תמרי, דארף ער צאלן גאנצע טייטל, כמו שמגיע לקלקול אמונה, וואס ס'גייט דעם קלקול אמונה? ולא הוו תמרי כי אף על פי כן עדיין לא בא לכפירות אבער מען רעדט דאך דארטן אז ס'איז נאך נישט אנגעקומען צו כפירות מען האלט דאך נאך ביי די מצב ווי ער באקומט נאכנישט קיין אמונה השיב בששים אבער האט ער געענטפערט אז די ווארט איז ששים וואס איז ששים? היינו גיהנום שכל העולם אחד מששים לגיהנום די גאנצע וועלט. ווייל די גיהנום איז גרויס זעכציג מאל מער ווי די וועלט. ממילא שישים איז די רומז אויף די עונש פון גיהנום. כי עז פנים לגיהנום, ווייל די גאלד וואס איז עז פנים קומט אן צו גיהנום. כי העונשין של כל הדברים, ווייל די עונש פון אלע זאכן החליף אברהם אבינו עליו השלום, על שעבוד מלכות, די אלע עונשים ביי די זמן פון ברית בין הבתרים וואס וואס אברהם אבינו האט געזען דארטן אלע צרות וואס אידן גייען האבן, האט ער געבעטן דעם אייבערשטן אז ס'זאל אראפגיין ס'זאל זיין שעבוד מלכות מ'זאל זיין אונטערטעניגט אונטער אונטער פעלקער די גוים, ממילא דאס וועט העלפן אז מ'זאל נישט דארפן אפקומען אלע צרות. אך עונש של עזות נשאר רק בגיהנום, די עונש פון עזות דאס דאס בלייבט איבער אין גיהנום.

אז זיי ווילן האבן א גוט געבענטשט יאר מיט עזות דקדושה. ועל כן נקרא ווערט עס אנגערופן ירח האיתנים די חודש פון די פון די שטארקע, לשון תקיפות ועזות, מיט א שטארקייט מיט א עזות, כי אז צועקים ישראל קולות, מיט דעם וואס מען שרייעט קולות האבן מיר דאך געשמועסט, דאס איז ווערט אנגערופן עזות דקדושה, וקול שופר איז ווייטער עזות דקדושה, שהקולות כולם הם בחינת עזות, כנ"ל, ס'איז א בחינה עזות,

דאס טייטשט די פרייד פונעם אייבערשטן, דאס געבט אונז שטארקייט, דאס געבט אונז עזות, וגם מקרא זה נאמר על ראש השנה, ווי שטייט די פסוק ביי ראש השנה? ווייל עס קומט אויס אז ראש השנה באקומען מיר די כוחות צו קענען שטארקן אויף די יצר הרע, וועגן דעם ווערט עס אנגערופן ירח האיתנים.